אמר רבא האט רבא געזאגט, גזל, ער האט געגזלט א זאך, והשביח, און ער האט עס געמאכט בעסער דער גזלן, ומכר, און ער האט עס פארקויפט. אדער, וגזל, ער האט געגזלט א זאך, והשביח, האט עס געמאכט בעסער, והוריש, און ער האט געמאכט ירש'ענען. האמער דא די שאלה צי די שבח באלאנגט צו דעם לוקח. צי די שבח באלאנגט צום יורש, זאגן מיר מה שהשביח וואס ער האט געמאכט בעסער, מכר האט ער פארקויפט, מה שהשביח וואס ער האט געמאכט בעסער, הוריש האט ער געמאכט ירש'נען, און דער לוקח נעמט א העלפט אדער א דריטל אדער א פערטל פון שבח, די זעלבע זאך דער יורש. אדער ער נעמט אינגאנצן שבח ווי שטייט אין די משנה מפני תקנת השבים. בעי רבא רבא האט געפרעגט א שאלה, פריער האמער גערעדט ווער האט געמאכט בעסער דער גזלן נאכדעם האט ער עס פארקויפט אדער נאכדעם האט ער געמאכט ירשנן השביח לוקח מהו דער גזלן האט פארקויפט די זאך און דער לוקח האט עס געמאכט בעסער. בתר דבעיא נאכדעם וואס האט געפרעגט די שאלה הדר פשטה האט ער נאכער פושט געווען מה מכר ראשון לשני וואס האט פארקויפט דער ערשטער צום צווייטן כל זכות שתבא לידו אזוי ווי דער גזלן אויב ער זאל עס געווען מאכן בעסער וואלט ער דאך באקומען

האב איך יעצט געלערנט אז דער גוי האט עס געגזלט און ער האט עס געמאכט בעסער, פרעג איך צו וועמען באלאנגט דער שבח? אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא, תקנתא לעכום ניקו ונעבד, לאמיר מאכן באווארענען דעם גוי. אמר לי, האט אים רבינא גענטפערט, לא צריכא כגון דזבניה לישראל, ער האט עס פארקויפט דער גוי דער גזלן צו א איד. האט ער אים צוריק געפרעגט, סוף סוף הבא מחמת עכום הרי הוא כעכום, דער גאנצער דין וואס איך מאך די תקנה פאר דעם לוקח אז ער באקומט דעם גאנצן שבח אדער מחצה שליש ורביע, איז דאך מכח ווייל ער קומט דעם גזלן וואס פאר דעם גזלן האט מען געמאכט די תקנה, אבער דא קומט ער דאך פון א גוי.

פריער איז געווען א איד והדר ישראל און ביי די ענדע איז א איד עבדי רבנן תקנתא מאכן די רבנן די תקנה אז דער שבח זאל באלאנגען צום לוקח או דילמא אדער כיוון דאיכא עכום באמצע ווייל אינמיטן איז דא א גוי לא עבדו ליה רבנן תקנתא האבן די רבנן נישט געמאכט קיין תקנה תיקו בלייבט שטיין די שאלה. כ'האב זיך נישט פושט געווען די שאלה. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, האי מאן דגזל דיקלא מחבריה, איינער האט גע'גזל'ט א טייטלבוים פון זיין חבר, וקטליה, ער איז אריין געגאנגען אין חבר'ס פעלד און ער האט אפגעשניטן א טייטלבוים. אף על גב דשדיא, כאטש ער האט ארויסגעווארפן דעם בוים מארעא פון חבר'ס פעלד לארעא דידיה, צו זײַן פֿעלד, לא קני, האָט ער דעם בױם נישט קונה געװען. מאי טעמא, פֿאַר װאָס האָט ער נישט קונה געװען? מעיקרא דיקלא מיקרי, פֿריִער הײסט עס דקל, והשתּא נמי דיקלא מיקרי, און יעצט הײסט עס אױך דקל, דער נאָמען איז גאָרנישט ניט געװאָרן אַנדערש. דיקלא, ער האט געגזלט א בוים, ועביד גובי, ער האט עס צעהאקט אויף שטיקער, נישט ר'האט געמאכט שוין באלקנס, נאר האט עס אזוי געמאכט אויף חוליות פארשידענע, לא קני, האט ער נישט קונה געווען, השתא מיהת, גובי דדיקלא מיקרי, ווייל יעצט ווערט ער עס אויך אנגערופן גובי דדיקלא, דעריבער האט ער נישט קונה געווען, לכאורה מיר האבן דאך געלערנט צמר, ר'האט געגעבן אים צו פארבן וואל שווארץ און ער האט געפארבט רויט, זאגן מיר אז ס'איז א שינוי ער האט קונה געווען, כאטש עס ווערט דאך אנגערופן אויך מיט דעם נאמען צמר, וואס איז דאס אנדערש פון פריער איז דאס געוועזן דיקלא און יעצט הייסט עס גובי דדיקלא? נאר דארט נאר ביי צמר קומט זיך צו נאך א זאך וואס דער אויסזען איז אנדערש. גובי, ער האט געגנבעט די שטיקער האלץ, ועבדינהו כשורי, האט פון דעם געמאכט באלקנס

קני, האט ער קונה געווען, ווייל יעצט האט עס שוין א שינוי, ס'האט דאך א אנדערן נאמען אויכעט. אמר רבא האט רבא געזאגט, האי מאן דגזל לוליבא, איינער האט געגזל'ט א לולב, ועבדינהו הוצי, ער האט אוועק געריסן די בלעטלעך פונאנדערגעריסן זיי, קני, האט ער קונה געווען, דמעיקרא לוליבא מיקרי, פריער האט עס געהייסן לולב, והשתא הוצי. און יעצט ווערט עס אנגערופן הוצי. הוצי, ער האט געגזלט הוצי, ועבדינהו חופיא, האט פון דעם געמאכט א בעזעם, קני האט ער קונה געווען, מעיקרא הוצי, פריער האט עס געהייסן הוצי והשתא חופיא. ווי איז אבער חופיא? ער האט געגזלט ריטלעך, די בלעטלעך פון א צעריסענעם לולב, וואס ווערט אנגערופן חופיא. ווען די בלעטלעך זענען פונאנדערגעטיילט הייסט עס הוצי, און ווען מען טוט פונאנדערטיילן יעדן איין אויף צוויי, דאס איז געמאכט געווארן אויף אויסקערן די שטוב, ווערט עס אנגערופן חופיא. ועבדיה, ער האט עס געמאכט שרשורא, א שטריק, לא קני, האט ער נישט קונה געווען. מאי טעמא, וואס איז דער טעם? דהדר סתר ליה

צו דאס הייסט א שינוי צו נישט, זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל זיך פושט זיין, דאמר רבי מתון אמר רבי יהושע בן לוי ניטלה התיומת, אז די בלעטל איז געווארן אוועקגענומען, פסול, איז די לולב פסול, מאי לאו מיינסטו דען ניט, הוא הדין לנחלקה, אז ס'איז פונאנדערגעטיילט איז עס אויכעט פסול, און אזוי ווי איך זאג אז עס ווערט פסול און ס'הייסט נישט קיין לולב, איז לגבי קונה זיין איז דאס אויך א שינוי, און ער האט עס קונה געווען. זאגט די גמרא לא, ניין, ניטלה שאני, מ'האט עס אינגאנצן צוגענומען, דעמאלט איז טאקע פסול, דהא חסר ליה, ווייל עס פעלט, איז אויב עס פעלט אינגאנצן די תיומת, איז טאקע זיין אויך דא דער דין, ער האט עס קונה געווען. אבער דארטן נחלקה ס'פעלט דאך גארנישט, דעמאלט קען זיין ס'איז כשר ביי א לולב, און עס קען זיין אז דא אז זאגן מיר ער האט נישט קונה געווען, און נחלקה התיומת איז דא אסאך טייטשן, תוספות זאגט דא, און רשי אין סוכה לערנט אנדערש ווי דא.

ווערט עס פסול ביי א לולב, איז די זעלבע זאך הייסט עס דא אויך א שינוי און ער האט עס קונה געווען. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, האי מאן דגזל עפרא מחבריה, איינער האט גע'גזל'ט ערד פון זיין חבר, ועבדיה לבינתא, און ער האט עס געמאכט פאר א ציגל, לא קני האט ער נישט קונה געווען, מאי טעמא, פארוואס האט ער נישט קונה געווען, דהדר משוי ליה עפרא, ער קען עס צוריק מאכן ס'זאל זיין ערד ווי פריער און שינוי החוזר לברייתו איז נישט קונה, די שיטה זאגט, מ'מיינט ער האט נאכנישט פארברענט דעם ציגל, ווייל אויב ער האט אים אויסגעברענט אין דעם אויוון דעמאלט קען מען שוין נישט מער א מאכן קיין ערד, איז דאס דעמאלט א שינוי און מ'איז קונה? לבינתא ועבדיה עפרא, ער האט געגזלט א ציגל און האט געמאכט פון דעם ערד, קני, האט ער קונה געווען. מאי אמרת? פארוואס זאלסטו זאגן אז זאל נישט קונה זיין? דילמא הדר ועביד ליה לבינתא, טאמער וועט ער גיין ער וועט עס צוריק מאכן א ציגל דעמאלט פנים חדשות באו לכאן, דאס איז נישט די ערשטע ציגל, ס'איז א צווייטע ציגל, ווייל רש"י זאגט מען קען נישט מצמצם זיין אז ס'זאל זיין פונקטליך די זעלבע גרויס ווי פריער. ואמר רב פפא, נאך האט רב פפא געזאגט, האי מאן דגזל נסכא מחבריה, איינער האט געגזל'ט א שטיק זילבער פון זיין חבר, ועביד זוזי, ער האט פון דעם געמאכט געלט, לא קני, האט ער ניט קונה געווען. ווייטער דף צ"ט עמוד ב', זאגט די שיטה אז דער סדר איז געוועזן די פארעם פון די געלט האט יעדער געהאט, דער מלך האט געזאגט וועלכע פארעם מען זאל מאכן, און יעדער איינער האט געמאכט פון דעם געלט, נאר מען האט געמוזט מאכן דיע פארעם וואס דער מלך הייסט. מאי טעמא, פארוואס האט ער נישט קונה געווען? הדר עביד להו נסכא, ער קען עס צוריק מאכן א שטיק זילבער, אבער די שיטה זאגט אז ס'איז דאך געווארן יעצט בעסער, אז ער גיבט יענעם צוריק די געלט דארף ער אים באצאלן דעם שבח. זוזי, ער האט געגזלט געלט ועבדינהו נסכא און ער האט עס געמאכט, ער האט עס צעלאזט, צוריק געמאכט א שטיק זילבער, קני, האט ער קונה געווען, מאי אמרת? פארוואס זאלסטו זאגן מען זאל נישט קונה זיין? הדר עביד להו זוזי, ער קען צוריק מאכן ווי פריער אזוי ווי ער האט געגזל'ט איז עס געווען געלט זאל עס ווידער זיין געלט, פנים חדשות באו לכאן, ס'איז נישט די זעלבע געלט ווי פריער. שחימי, ער האט געגזל'ט שווארצע געלט, ועבדינהו חדתי, ער האט עס אפגעריבן און האט עס געמאכט ווייס, לא קני, האט ער נישט קונה געווען, דאס איז נישט קיין שינוי, ס'וועט צוריק ווערן שווארץ, ווי איז חדתי נייע געלט ועבדינהו שחימי, און ער האט עס געמאכט אלט, ער האט עס געמאכט שווארץ, קנה, האט ער קונה געווען. מאי אמרת, פארוואס זאלסטו זאגן אז ס'זאל נישט זיין קיין שינוי דאס וואס איז געווארן פון ווייס שווארץ? הדר עביד להו חדתי, ער קען עס צוריק אפרייבן ס'זאל ווערן ווייס ווי ניי, אבער מידע ידיע שיחמייהו, ס'קענטיג זייער שווארצקייט. דעריבער איז דאס א שינוי וואס איז נישט חוזר לברייתו. אין דער משנה האבן מיר געלערנט זה הכלל, דאס איז דער כלל, כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה. כל לאתויי מאי, דאס וואס שטייט כל וואס קומט מען מרבה זיין, אזוי איז גורס דער מהרש"ל. לאתויי גייט מען מרבה זיין הא דאמר רבי אלעא, וואס רבי אלעא האט געזאגט, גנב טלה, ער האט גע'גנב'עט א שעפסל, ונעשה איל, ס'איז געווארן א איל, א איל ווערט אנגערופן ווען ס'איז עלטער פון דרייצן חדשים, טלה איז עס ביז צוועלף חדשים, אדער עגל, ונעשה שור, גע'גנב'עט א קאלב און ס'איז געווארן א אקס, נעשה שינוי בידו, ווערט עס א שינוי אין זיין האנט, וקנאו, ער האט עס קונה געווען, אז אויב טבח ומכר, אז שפעטער,

פדן ארם ווערט עס אויך אנגערופן ווייל ס'איז געווען צוויי שטעט וואס האבן געהייסן ארם, ארם נהריים, ס'איז געווען לעבן צוויי טייכן, און ארם צובה. איז ווארט פדן מיינט מען א פאר. אזל, ער איז געגאנגען כרב בהו כרבא, ער האט געאקערט מיט די אקסן, זרע בהו זרעא, ער האט פארזייעט, די אקסן זענען גארנישט ניט געווארן מאגער, לסוף אהדרינהו למריה, נאכהער האט ער עס צוריק געגעבן צום בעל הבית. אתא לקמיה דרב נחמן. דער בעל הבית פון די אקסן האט גערופן דעם גזלן לדין ער זאל אים באצאלן וואס ער האט מיט דעם אפגעארבעט. אמר להו, האט רב נחמן צו זיי געזאגט, זילו שומו שבחא דאשבח, גייט, שאצט אפ, דעם שבח. וואס די פעלד איז געווארן בעסער. אמר ליה רבא האט אים רבא געפרעגט, תורי אשבח ארעא לא אשבח, נאר די אקסן האבן געמאכט בעסער, און די ערד האט נישט געמאכט בעסער וואס איז געוואקסן? אמר האט רב נחמן געזאגט, כי קאמינא איך זאג נשיימו כוליה, איך זאג דען מען זאל אפשאצן דעם גאנצן שבח, פלגא קאמינא, דער רווח וואס איז ארויסגעקומען איז א העלפט פון דער ערד א העלפט פון די אקסן. אמר ליה, האט רבא געפרעגט ר' נחמנ'ען, סוף סוף גזילה היא, ס'איז דאך א גזילה, וקא הדרה בעיניה אויב דער גזלן האט זיך באנוצט מיט א זאך וואס האט געגזל'ט און ער האט דאס נישט געמאכט ערגער, גיט ער צוריק די זאך און ער דארף נישט באצאלן פאר דער ארבעט, דתנן מיר האבן דאך געלערנט כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה. אמר ליה, האט רב נחמן געזאגט צו רבא'ן, לא אמינא לך האב איך דען דיר נישט געזאגט כי יתיבנא בדינא ווען איך זיץ ביי א דין תורה לא תימא לי מידי זאלסטו מיר גארנישט נישט זאגן דאמר הונא חברין עלאי הונא מיין חבר האט געזאגט אויף מיר, אנא ושבור מלכא, איך און שמואל איז געווארן אנגערופן שבור מלכא, אחי בדינא, מיר זענען ברודער ביי א דין, מיר ביידע פסק'נען ריכטיג, האי אינש דער מענטש וואס איך האב געהייסן אים באצאלן, כאטש ער דארף נישט באצאלן, גזלנא עתיקא הוא, ער איז א אלטע גזלן, ובעינא דאיקנסיה, דאס וואס איך האב אים געהייסן באצאלן איז נישט מצד הדין, נאר אים קנס'ענען כדי ער זאל מער נישט גזל'ען, דא זעהט אין דער גמרא איין זאך, כאטש ס'איז געוועזן אין בבל, דאך האט ר' נחמן אים געקנס'ט, קנסות זאגט מען דאך דארף זיין מומחה, אבער אויב דאס האנדלט זיך. לטובת די מענטשן קאן מען קנס'ען דעם גזלן נאך זעהן מיר אין די גמרא, מיר האבן דאך געזעהן אין די פריערדיגע גמרא תקנת השבים, מען טוט פארלייכטערן אויף דעם גזלן כדי ער זאל קאנען תשובה טאן, דאך זעהן מיר אמאל איז פארקערט גאר, מען טוט מחמיר זיין אויפן גזלן ער זאל באצאלן אפילו דאס וואס ער דארף נישט באצאלן מיטן דין, ווען. אויב דאס איז לצורך תיקון העולם, רש י זאגט די משנה גזל בהמה והזקינה, ער האט געגזלט א בהמה און ס'איז געווארן אלט, עבדים והזקינו, ער האט געגזלט קנעכט און זענען געווארן אלט, משלם כשעת הגזילה, באצאלט ער וויפיל זענען ווערט געווען כשעת הגזילה, ווייל ער האט עס קונה געווען בשינוי. ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, בעבדים, ווען ער האט געגאזלט קנעכט זענען געווארן אלט, אומר לו קען ער זאגן צו אים הרי שלך לפניך, ווייל עבדים זענען כקרקע דמי, גלייך ווי קרקע, און ס'איז קרקע אינה נגזלת, ס'געפינט זיך שטענדיג אין רשות פון בעל הבית. נאך א דין, גזל מטבע ונסדק, ער האט געגאזלט א מטבע און ס'איז געווארן געשפאלטן, דאס איז א שינוי הניכר און ער האט עס קונה געווען בשינוי, אדער פירות והרקיבו, ווי די גמרא זאגט ווייטער רוב פירות איז געווארן פארפוילט, איז עס א שינוי, יין והחמיץ, וויין וואס איז געווארן זויער, איז דער דין משלם כשעת הגזילה, ער קען נישט צוריק געבן די זאך. ווי ס'איז יעצט, ווייל ער האט עס קונה געווען בשינוי נאר באצאלט כשעת הגזילה. ווי איז אבער מטבע ונפסל? ער האט געגזלט א מטבע און דער מלך האט עס גע'פסל'ט אז דיע מטבע זאל מער נישט ארויסגיין ביציאה. אדער תרומה ונטמאת, ער האט געגזלט תרומה און זי איז געווארן טמאה. דאס איז דאס איז א שינוי שאינו ניכר. חמץ ועבר עליו הפסח, אין שיטה איז פארהאנען אז בל יראה איז ביידע נישט עובר, נישט דער נגזל נישט דער גזלן בהמה ונתעבדה בה עבירה, ער האט געגזלט א בהמה עס איז געווארן געטאן מיט דעם אן עבירה, אדער נרבעת, אדער מען האט עס געדינט פאר עבודה זרה. או שנפסלה מעל גבי המזבח, ס'איז געווארן גע'פסל'ט פון מזבח, מיט אזוין מום וואס דער מום איז נישט ניכר, דער מום איז געוועזן אין דעם אויג, אין דעם הייטל פון אויג, או שהיתה יוצאה ליסקל, אדער ס'איז געקומען די בהמה סקילה, זי האט דערהרג'עט א מענטש במזיד, בכוונה. אומר לו קען ער זאגן צו אים הרי שלך לפניך, רש"י'ס גירסא איז פטורה, פארוואס ביי דיע זאכן איז ער פטור, פארוואס קען ער זאגן הרי שלך לפניך, ס'איז דאך נעבדה בה עבירה, נפסלה מעל גבי המזבח, קען ער דאך עס נישט ברענגען פאר א קרבן, ווייל נישט אלע בהמות שטייען למזבח.

האט ער שוין קונה געווען די זאך מיט שינוי ונעבדה בה עבירה, נרבעת, או נעבדה איז געווארן געדינט פסול לקרבן ווערט די בהמה פסול פאר א קרבן, כדתניא בשור שנגח ד' וה' שנפסלה מעל גבי המזבח, און מען מיינט במום שאינו ניכר, די מום איז אזעלכע וואס איז נישט קאנטיג אז דאס איז נישט קיין שינוי מען זאל קונה זיין, כדוקין שבעין, די מום איז געוועזן די דוקין שבעין. פטורה, בעסער איז די גרסה פון גמרא אומר לו הרי שלך לפניך, אזוי שטייט דאך פריער אויכעט, נאר רש"י האט א גרסה פטורה, דכל בהמות לאו למזבח קיימן, נישט אלע בהמות שטייען אויפן מזבח צו מקריב זיין זיי פאר א קרבן. גמרא, אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט לא הזקינה הזקינה ממש, דאס וואס שטייט אין דער משנה גזל בהמה והזקינה משלם כשעת הגזילה מיינט מען נישט ממש הזקינה, נאר דווקא הזקינה, אלא אפילו כחשה, אפילו ס'איז געווארן מאגער, וואס איז נישט קיין אזוין גרויסע שינוי וואס דער גאנצער גוף איז נישט געווארן נשתנה, דאך איז דער דין משלם כשעת הגזילה, ס'איז א שינוי. פרעגט די גמרא והא אנן הזקינה תנן, מיר האבן דאך געלערנט הזקינה.

הכי קאמרי משמיה דרבי יוחנן, אַזוי האָט מען געזאָגט אין נאָמען פון רבי יוחנן, אַפילו גנב טלה ונעשה איל, ער האָט געגנבעט אַ שעפּס און ס'איז געוואָרן עלטער ביי אים פון דרייצן חדשים איז עס אַ איל, אָדער עגל אַ קאַלב ונעשה שור, נעשה שינוי בידו וקנאו, איז געוואָרן אַ שינוי אין דעם האַנט פון דעם גזלן וואָס האָט עס קונה געווען, איז אויב טבח ומכר, ווען ס'איז געוואָרן אַ איל אָדער ווען ס'איז שוין געוואָרן אַ שור האט ער עס געשחטן אדער פארקויפט, שלו הוא טובח שלו הוא מוכר, ער באצאלט נישט קיין ד' וה' פאר טביחה ומכירה. אמר ליה, האט ער געזאגט צו אים, לאו אמינא לך האב איך דען דיר נישט געזאגט לא תחליף גברי, זאלסט נישט בייטן די נעמען פון די מענטשן ווער עס זאגט די הלכה, ההוא משמיה דרבי אלעא איתמר, דאס איז געווארן געזאגט אין נאמען פון רבי אלעא, נישט אין נאמען פון רבי יוחנן, די שיטה זאגט, די די גמרא קומט מיר דא דערציילן, ווי שטארק זענען געווען געווארנט צו דערמאנען די הלכה מפי הקבלה פון דעם רבי'ן, אין אלע זייערע זאכן איז נאר געווען א קלארע קבלה פון דעם וואס מען האט מקבל געווען די הלכה, אזוי זאגט די שיטה בשם רשב"א. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט בעבדים, אויב ער האט געגזל'ט קנעכטן זענען געווארן אלט, אומר לו קאָן ער זאָגן צו אים הרי שלך לפניך. אמר רב חנינא בר אבדימי אמר רב, הלכה כרב מאיר, די הלכה איז אַזוי ווי רב מאיר, אַז בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. פרעגט די גמרא, ורב שביק רבנן ועביד כרב מאיר, רב לאָזט אָפּ די רבים און ער פסקנט ווי אַ יחיד, די שיטה פרעגט, מען טרעפט דאך אסאך מאל אין גמרא מען פסק'נט ווי א יחיד, וואס איז דא די קשיא? נאר דא די קשיא ווייל רב איז געווען דער תלמיד פון רבי, און רבי האט דאך מסדר געווען די משנה'ס, און רב איז אויך געווען פון די חכמים וואס עמדו למנין וואס מען האט זיך געציילט וועלכעס מען זאל מאכן א סתם אז אזוי איז די הלכה און וועלכעס זאל זיין א יחיד, דעריבער וואונדערט מען זיך, ווי קומט עס ער לאזט אפ די רבנן און טוט ווי רב מאיר? זאגט די גמרא אמרי דער ענטפער, משום דברייתא איפכא תניא, אין דער ברייסע שטייט פארקערט, אז רב מאיר זאגט כשעת הגזילה, און די חכמים זאגן בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך, איז רב מאיר פון אונזער משנה.

וועט מיר אפלאזן די משנה און טאן ווי די ברייתא? ענטפערט די גמרא, רב מתניתין נמי איפכא תנא, רב האט אויך געלערנט אין די משנה פארקערט, אז רבי מאיר זאגט כשעת הגזילה. פרעגט די גמרא מאי טעמא דרב, וואס איז טאקע דער טעם פון רב'ן, דאפיך מתניתין מקמי דברייתא, וואס איז געגאנגען האט איבערגעקערט

אז ר' מאיר זאגט כשעת הגזילה האט ר' מאיר גארנישט ניט איבערגעקערט, מען האט אים גלייך געלערנט פארקערט די משנה אז ר' מאיר זאגט כשעת הגזילה, ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאך זאגן כי לא אפיך חדא מקמי חדא, איך טו נישט איבערקערן איין משנה צוליב איין ברייתא, אבער חדא איין משנה מקמי תרתי צוליב צוויי ברייסעס אפיך טו איך יא איבערקערן, און דא אויך איז דא צוויי ברייסעס וואס אין די ביידע ברייסעס שטייט אז רבי מאיר זאגט כשעת הגזילה, איין ברייסע וואס מיר האבן פריער דערמאנט אז רבי מאיר זאגט כשעת הגזילה, און די צווייטע ברייסע איז דתניא, מיר האבן געלערנט המחליף פרה בחמור וילדה, איינער האט אויסגעביטן א פרה פאר א אייזל וילדה און זי האט געבוירן, וכן המוכר שפחתו וילדה, די זעלבע דין איז ער האט פארקויפט די דינסט און זי האט געבוירן. רשי שטעלט זיך פאר וואס ביי פרה בחמור שטייט המחליף און עס שטייט נישט מוכר, אזוי ווי עס שטייט ביי דער שפחה, ווייל א בהמה ווערט דאך נישט נקנה מיט כסף, מען דארף מאכן א משיכה, און אויב מען מאכט א משיכה זעט מען דאך צו ילדה צו נישט, ס'איז דעמאלט נישטא קיין ספק, דעריבער קען ער נישט לערנען המוכר פרה וילדה. אבער ביי חליפין דארף מען דאך נישט מאכן ביידע זאלן מאכן די משיכה, ס'קען זיך נאר רעדן אז דער בעל הפרה האט מושך געווען דעם חמור, אבער דער בעל החמור האט נישט געמאכט קיין משיכה אין דער פרה, און דעמאלט ווען דער בעל הפרה האט געמאכט א משיכה אין דעם חמור איז דאך שוין געווארן דער קנין. אזוי דאך א משנה אין קידושין, אז אויב איינער האט געמאכט א קנין משיכה איז דער אנדערער שוין אויך קונה, דעריבער מוז ער לערנען דא המחליף. יעצט האבן מיר די שאלה, איך ווייס נישט בשעת משיכת החמור צי האט שוין די פרה געהאט געבוירן צי נישט, אויב זי האט געבוירן קודם משיכה איז ברשות מוכר ילדה, אויב לאחר משיכה נאכדעם האט געמאכט א משיכה אין דעם חמור, איז דאך ברשות לוקח ילדה. און דער זעלבער דין אין מוכר שפחתו, עבד כנעני ווערט דאך נקנה מיט כסף, איז דעמאלט אפילו איז די שפחה נישט דא פאר אונז בשעת נתינת מעות. זה אומר ברשותי ילדה, והלה שותק. איינער זאגט איך ווייס זיכער ברשותי ילדה און דער אנדערער זאגט איך ווייס נישט, איז ברי ושמא, ברי עדיף. תוספות איז מסביר אפילו דער וואס ער זאגט כ'זאג נישט ברי עדיף, אבער שתיקה איז נישט שמא ס'איז כהודאה דמיא ס'איז נישט גלייך ווי איני יודע זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע ביידע ווייסן נישט איז דער דין יחלוקו זה אומר ברשותי וזה אומר ברשותי יעדערער זאגט אז דער בעל הפרה זאגט פרה האט געבוירן איידער כ'האב געמאכט די משיכה אין דעם חמור איז דאך געבוירן געווארן מיין רשות, און דער אנדערער זאגט פארקערט אז די פרה האט געבוירן נאכדעם ווי דו האסט געמאכט די משיכה אין חמור, איז דער דין ישבע המוכר שברשותו ילדה, דארף שווערן דער מוכר, דער וועלכע האט פארקויפט די שפחה אז ברשותו ילדה, און רש"י ברענגט אראפ, די גמרא טוט עס ווייטער אריינלערנען אז רעדט זיך ס'דא א הודאה במקצת ס'דא שבועה דאורייתא, אז דא רעדט זיך ער האט אפגעהאקט די האנט פון די שפחה איז דער לוקח מאנט אים אז שפחה שלמה יש לי בידך מיט דעם ולד און דער ענטפערט שפחה שלמה האסטע כ'על דיר באצאלן פאר די יד אבער נישט פאר דעם ולד איז דאך מודה במקצת און וועגן הילך ווערט ער נישט געפאטערט ווייל ער דארף דאך באצאלן האט דאך אפגעהאקט די האנט איז נישט הילך דעריבער זאגן מיר זאל ער שווערן און ער גיט נישט אוועק די ולד פון דער שפחה, לפי שכל הנשבעים שבתורה, אומעדום ווי עס שטייט אין דער תורה אז מען שווערט נשבעין ולא משלמין דברי רבי מאיר, רבי מאיר לערנט אז אומעדום ווי שטייט מען שווערט, דער וואס מען מאנט אים ער דארף שווערן ער איז פטור, ווי די גמרא לערנט עס אפ פון א פסוק, ולקח בעליו ולא ישלם, דער וואס דארף באצאלן ער שווערט, ולקח בעליו די בעל הבית נעמט די שבועה ולא ישלם ער זאל נישט באצאלן, איך זאג נישט אז די תובע זאל שווערן ער זאל נעמען, ניין, נאר איך זאג די נתבע דער וואס ווערט געמאנט שווערט און ער איז פטור. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אין נשבעין מען שווערט נישט לא על עבדים ולא על קרקעות ממילא איז נישט דא קיין חיוב שבועה, וואזשע טו איך מיט דעם ולד פון דעם שפחה אין רשות פון דעם מוכר זאל זיך געפינען די ולד ביז דער לוקח וועט ברענגען א באווייז, זעה איך דאך דא אויך אז די רבנן האלטן עבדא כמקרקעי. האב איך דאך צוויי בריית'ס, וואס אין די צוויי בריית'ס שטייט אז די רבנן האלטן עבדא כמקרקעי, איז כאטש ביי אונז אין דער משנה שטייט אז ר' מאיר האלט עבדא כמקרקעי, און די רבנן האלטן נישט אזוי, טו איך איבערקערן די משנה, צוליב צוויי בריית'ס וואס דארט שטייט אנדערש. פרעגט די גמרא, האי הלכה כרב מאיר, אויב אזוי וואס שטייט דא אז רב האט געזאגט די הלכה פון רב מאיר, הלכה כרבנן מיבעי ליה, סדארף דאך שטיין הלכה כרבנן, ווייל איך טוה דאך איבערקערן אויך די משנה, און איך לערן דאך אויך אין דער משנה. אז די רבנן האלטן עבדי כמקרקעי, אז ביי עבדים קאן מען זאגן הרי שלך לפניך, קומט דאך אויס אז רב פסק'נט נישט ווי ר' מאיר נאר ער פסק'נט ווי די רבנן. ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, אזוי ער זאגט רב, למאי דאפכיתו ותניתו, לויט דעם וואס איר האט איבערגעקערט און איר לערנט אז ר' מאיר האלט עבדים כמקרקעי דמי, הלכה כרב מאיר, דאס וואס איר זאגט רב מאיר האלט אזוי, אזוי איז די הלכה, אבער ער אליין רב האלט אז ווער האלט עבדי כמקרקעי, דאס האלטן די רבנן. תוספות איז פארענטפערט וואס רש"י פרעגט פארוואס ביי פרה שטייט המחליף שטייט נישט המוכר פרה, און ביי שפחה שטייט המוכר שפחתו, ווייל די סדר איז אזוי, די סדר איז מען בייט איבער איין בהמה פאר אנדערע בהמה, און א שפחה פארקויפט מען מיט געלט. אבער כ'קען נישט זאגט תוספות זאגן ווי רש"י זאגט א כ'קען נישט זאגן המוכר פרה וילדה ווייל אין פרה נקנית בכסף אלא במשיכה און בשעת משיכה זעהט ער צו ס'האט שוין געבוירן צו נישט אבער א שפחה איז מען קונה מיט כסף פארוואס ווייל עבדים הוקשו לקרקעות איך קען אזוי אויך נישט ענטפערן ווייל דאס לערנט דאך רב מאיר. און ר' מאיר טוט דאך נישט צוגלייכן עבדים צו קרקעות, ר' מאיר האלט דאך אז נשבעין על עבדים ועל הקרקעות, עבדים האבן דעם דין ווי מטלטלין, און אויב ער גלייכט נישט צו די עבדים צו קרקעות לגבי שבועה, איז לגבי קניה טוט ער זיי אויך נישט צוגלייכן, ווייל איך זעה דאך דא אין גמרא, ער ברענגט א ראיה פון שבועה אויף גזל, איז אזוי ווי איך ברענג א ראיה פון גזל פון שבועה אויף גזל, איז די זעלבע זאך לגבי קניה אויך. תוספות פירט אויס לגבי גזל און שבועה איז טאקע גלייך, אויב איך זאג ביי דעם האט'ס א דין ווי קרקע איז ביי דעם אנדערן אזוי, אבער לגבי קניונים איז נישט קיין ראיה.